ויקח קורח, לערנען זיי ווייטער וואס האט ער גענומען, זיך גענומען לערנען, אזוי ווי דער פסוק זאגט, כי לקח טוב נתתי לכם, לקח הייסט א וועג פון זאגן לערנען תורה, אדער רשעים הללו, די לשון פון רש"י אין אנהייב פריערדיגע וואך, ראו ולא לקחו מוסר.

עס זאל איינזינקן ווערן אין די ערד וירדו חיים שאולה. אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז לערנען די לעצטע באנטש מיט וואכן. אלעס אין תורה איז וועגן תורה. אלעס פרשיות אין תורה זענען דרכים פון לימוד התורה. יעדע שטיקל תורה איז א נייע דרך אין לימוד התורה, און ממילא יעדע סיפור, יעדע חטא, יעדע מכשול, יעדע נסיון, וואס איז דא אין די תורה, איז אויך א נסיון, און א טעות, און א וועג פון נישט לערנען די תורה, וויאזוי מ'זאל נישט לערנען די תורה. אויב אונז טראכטן באופן כללי פון גאנץ דור המדבר, עס איז די ספר במדבר, די דור מקבלי התורה, אמאל טראכט מען זיי דור יוצאי מצרים, אבער זיי זענען אוודאי אויך די דור מקבלי התורה, און מען קען לערנען וואס איז לכאורה על פי פשט אנהייב לכתחילה ווי עס איז משמע אין פרשת בהעלותך, ס'וואלט געדארפט זיין די סדר אז מען איז געגאנגען צו הר סיני, דאס איז געווען זיכער הגם די פסוק אין בשלח איז דאס סותר אפשר דארף מען פארענטפערן אבער ס'איז קלאר אז ס'איז געווען לכתחילה די פלאן צו גיין אין הר סיני. און גלייך פון דארט נוסעים אנחנו אל המקום צו ארץ ישראל. דאס הייסט מדבר וואלט געדארפט זיין די מקום מתן תורה מקום קבלת התורה און נאכדעם גלייך פארט מען אריין ארץ ישראל וואס דאס איז די מקום קיום התורה מקום המצוות. און וויבאלד ס'איז געשען חטא המרגלים בעיקר. און אנדערע חטאים איז מען געבליבן סטאק אין די מדבר, אין אנדערע ווערטער איז מען געבליבן סטאק אין די תורה, אין אנדערע ווערטער מען האט געגעסן, מען האט געטרינקען פון די עץ הדעת טוב ורע וואס איז דא אין די תורה, מען האט געטרינקען פון די מים המרים המאררים וואס די תורה איז געקומען, די ערשטע תורה וואס מען האט געגעבן אין מרה איז געקומען צו ממתיק זיין די מים המרים. וואס דאס איז די די מי סוטה וואס אונז האבן געלערנט וואס איז מברר וועגן פון לערנען תורה איז דא ברויך א היכי תמצא זאג לא זכה נעשה לו סם המוות לא זכה נעשה לו סם המוות דאס איז די שם כולל פון אלע אנדערע חטאי המדבר וואס האבן געלערנט שלח האט די מרגלים האבן נישט ריכטיג אפגעלערנט די מצוה פון שילוח מרגלים וואס אונז לערנען קרח וואס אונז לערנען חוקת די מי מריבה, ס'אלץ וועגן פון לערנען תורה וואס זענען נישט ריכטיג, וואס מען ווערט אין זיי סטאק, וואס מען ווערט אין זיי א וועג פון תלונה, מען גייט אין א וועג פון תרעומות, אין א וועג פון נסיונות, אנשטאטס פון א וועג פון אהבה, אנשטאטס א וועג פון חיבה, מ'קען עס כולל זיין אלץ שלאגן א שטיין אנשטאטס רעדן די שטיין, רעדן צו די שטיין, תורה דארף לערנען מיט מיט מקל נועם ווי ס'שטייט, נישט מיט מקל חובלים. איז אויך קורח האט בסך הכל נישט געוואוסט וויאזוי צו לערנען ריכטיג, נישט גענומען די ריכטיגע לימוד, נישט גענומען די ריכטיגע דרך פון לערנען תורה, און מתוך זה יצא מה שיצא, און אוואדע. דאס אז יצא מה שיצא מיינט נישט אז עס איז געווארן אויס תורה, אויס תורה וואלט מען נישט געשריבן דעם פארט פון די תורה, עס איז נאכאלץ א חלק פון די תורה, אין אנדערע ווערטער אין תורה איז נאכאלץ דא די פאטענשאל, עס איז נאכאלץ דא תורת קרח אזוי ווי עס איז דא תורת משה, און תורת קרח אפשר זאגט, אפשר שרייט נאך עדיין אז משה אמת ותורתו אמת, ווי דער ציור וואס די גמרא אין בבא בתרא לייגט אראפ. עם כל זה ווילן אונז אביסל רעדן לענינינו,

די ערשטע זאך וואס אונז זעהן אין פרשת קרח איז די ענין די צווייטע טייטש ויקח קרח וואס די תרגום זאגט ואתפליג קרח, קרח האט זיך צוקריגט, אזוי טייטשט די תרגום, ויקח קרח ואתפליג קרח, האט זיך צוקריגט קרח. און אויף דער ענין קענען אונז פארשטיין זייער גוט אויב מ'טראכט שוין אזוי וואס די משנה זאגט, מפורסם'דיגע משנה אין אבות, וואס לכאורה די משנה, פרקי אבות איז בכלל ספר לימודי התורה, מ'קען גאנץ רוב פרקי אבות איז געבויט אויף פסוקים אין די תורה, פסוקים אין תנך, און ס'לערנט זיך ארויס פון דעם די מוסר, אזוי לקחי מוסר פון די תורה, לקח טוב פון די תורה. און די זאך וואס די משנה לערנט ארויס פון פרשת קרח איז א פעימאס משנה כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים וואס דאס איז די מחלוקת קרח און משה דאס הייסט די משנה האט געלערנט פון די פסוק ולא תהיה כקרח וכעדותו וואס דאס איז אזוי ווי איינע פון די פסוקים וואס די בכן פון די גאנצע סדרה פון קרח וואס מען לערנט מען זאל נישט זיין אזוי ווי קרח לערנט די משנה אז מען זאל נישט האבן קיין מחלוקת שלא לשם שמים. און די פלא'דיגע זאך אז מען טראכט ווי אונז האבן אנגעהויבן צו טראכטן אז וואס פאר א סארט מחלוקת רעדט די משנה? אז מען וואלט געקענט פארשטיין אז ס'דא צוויי סארט מחלוקת, ס'דא מחלוקת וואס איז ארום כבוד, קרח וויל זיין דער רבי און משה וויל זיין דער רבי, מחלוקת אויף פאוער אויף כבוד,

אמיתת הענין אבער איז אוודאי די מחלוקת די צוויי ביידע סארט מחלוקת זענען די זעלבע פון ביידע צדדים באמת מען קען רעדן פון די צווייטע צד איך וויל מער רעדן פון די ערשטע צד די צווייטע צד מיין איך צו זאגן אלע מחלוקת'ן אין הלכה זענען צום סוף מחלוקת אויף שררה ס'איז נישט קיין נישט קיין סתירה ס'איז נישט קיין צוויי אנדערע סארט זאכן אויב די הלכה איז אזוי ווי מיך טייטש איך דארף זיין די רבי די טייטש שמאי דארף זיין די רבי טייטש הלל זיין די רבי.

און ס'איז אויך וואס ער זאגט קען זיין ס'דא נאך א נמשל פון דעם אז די לווים זענען נישט קיין כהנים איז אויך נישט נוגע כמעט צו אונז צו לווים זענען כהנים צו כהנים זענען לווים אבער וואס די לערנען מחלוקת קען זיין נוגע. קרח און משה האבן געהאט א מחלוקת א מחלוקת אין תורה א געוויסע מחלוקת. און די מחלוקת וויבאלד ס'איז נישט געווען לשם שמים, ס'איז געווען אין סופה להתקיים, אין אנדערע ווערטער די שיטה פון קורח אין די מחלוקת איז אינגאנצן נישט ריכטיג, און בעומק הדבר די שיטה פון קורח איז געווען צו מאכן א געוויסע סארט מחלוקת, וואס די סארט מחלוקת איז נישט מעגליך ס'זאל סופה להתקיים, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל זיין א הכרעה, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל ארויסקומען פון דעם שלום, דעם לשון הזוהר איז אז קורח האט זיך געדינגען אויף שלום, זייער אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע זאך וואס אויך אמת און בכלל די מחלוקת'ן וואס וואס מאכט זיך מען דארף אלעמאל האבן אין קאפ די זאך אז ס'דא צוויי סארט צוויי לעוועלס פון מחלוקת יא געווען אלעמאל אזוי ווי די אבדזשעקט לעוועל קודם קען מען זיך דינגען אויף א נקודה נאכדעם אסאך מאל זעהט מען אז דא אזא מענטש דא אזא תכונה בכלל ס'איז נישט אז מחולק איז די נאכדעם וואס א מחלוקת קען זאגן מחלוקת באקומט א חיים משל עצמה אמאל עס איז שוין נישט קיין מחלוקת וועגן די נושא השנוי במחלוקת א מחלוקת אויף

מדריגות פון תורה, ס'דא זייער אסאך לעוועלס פון תורה, אין יעדע עולם, אין יעדע מצב, אין יעדע סארט וועלט איז דא אזא סארט זאך וואס הייסט תורה, און יעדע איינע פון זיי קען מען מאכן א מחלוקת, און יעדע איינע פון זיי קען מען זיך עקשנ'ען אויף עפעס א מחלוקת, מ'קען צוטיילן, מ'קען צוטיילן רעכטס אויף לינקס, מ'קען צוטיילן אויבן אויף אונטן, מ'קען צוטיילן אינעווייניג פון אינדרויסן. מ'קען צוטיילן זכר פון נקבה, מ'קען צוטיילן אויף לשון הזוהר, מ'קען צוטיילן קודשא בריך הוא משכינתיה, מ'קען צוטיילן ימין משמאל, מ'קען צוטיילן כתר פון אין סוף, מ'קען צוטיילן כתר און חכמה, יעדע זאך אין יעדע פלאץ, מ'קען פארציילן צוטיילן בינה פון א מאמע פון קינדער, בינה פון די בני הבינה, פון די שבעת הימים, ס'איז אלץ פלעצער ווי מ'קען מחולק זיין און אין די אלע אנדערע ווערטער, איינער וואס איז מחולק אויף איין פרט איז מילא, אויב מ'וויל מחולק זיין אויף אלע פרטים. אויב איינער איז מחולק אין אנדערע ווערטער אויב איינער איז מחולק אויף די כלל ער פארשטייט נישט די גאנצע נקודה פון שלום פארשטייט נישט די גאנצע נקודה פון תורה וואס איז געקומען בכל נתיבותיה שלום איז ממילא וועט ער בכלל זה וועט זיין אלע אנדערע סארט שלום אלע אנדערע סארט הכרעות קען מען זאגן וואס מען דארף מאכן איז ער מחולק אויף.

איז דא א זאך וואס איז מכריע, עס איז דא אמונה און עשיית בני אדם, עס איז דא א זאך וואס איז מכריע, דא צווישן יעדע סתירה, די גאנצע וועלט איז מראה איז געבויט, די גאנצע מענטשליכע וועלט, די גאנצע קולטשער, וואס הייסט די מענטשליכע וועלט איז געבויט אויף פארשידענע סתירות, מצד אחד דארף מען זיין אייגענארטיג, דארף מען זיין נברא אדם יחידי, מצד שני דארף מען זיין א חלק פון א כלל, מצד אחד בין איך א זון פון מיין טאטע, מצד שני דארף איך זיין א טאטע פון מיינע קינדער, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, און דער מציאות פון דער וועלט קען נאר שטיין, דער ישוב העולם איז א ענין פון שלום, איז א ענין פון איינער, די גאנצע וועלט שטייט אויף שלום, און אזוי קען מען גיין טיפער און טראכטן פון מעשה בראשית, אין מעשה בראשית איז א גרויסע חלק פון מעשה בראשית איז צוטיילן און מאכן שלום צווישן די צוטיילעכץ, יא, ס'דא אש און מים, דער אייבערשטער מאכט שלום ביניהם, ס'דא שמים, מים עליונים און מים תחתונים, און דער אייבערשטער מאכט שלום ביניהם און מאכט א שמים וואס איז מבדיל און ס'האלט אויך שלום, ס'איז נישט די מים תחתונים קענען איבערפלייצן די וועלט מאכן א מבול, די מים עליונים קענען איבערפלייצן די וועלט מאכן אויך א מבול גשם אדער מבול פון תהום, און די גבולות וואס מען מאכט, און דאס געווענליך טראכט זיך נישט אזוי, אסאך מאל לערנט מען רש"י וואס ער זאגט דא. אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה גבולים חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו זאגט משה פאר קרח דו ביסט נישט איך און איך בין נישט דיך מ'מיינט אז דאס איז אזא ענין פון מדת הדין ס'איז א ענין פון מילא ביסטו נישט דא די אמת איז אז פונקט פארקערט די גבולים זענען געמאכט צו מאכן שלום הייסט לכתחילה איז דאך אויך געווען אור און חושך און יום און לילה נאר וואס די אייבערשטער האט געטון ויקרא אלקים לאור יום טייטשט די גמרא אין פסחים די אייבערשטער האט גערופן דער מושג פון טאג און פקדיה אמצותא דיממא און קבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה, און האט צוזאמגעשטעלט די צעמישעניש, אין אנדערע ווערטער ער האט מפריד געווען די מחלוקת, נישט די פירוד איז נישט די מחלוקת, די מפריד די צעמישעניש איז די מחלוקת, ווען יעדער איינער וויל זיין אין דעם צווייטנס גבול ווען ער טרעפט נישט קיין פלאץ און מען ווייסט נישט קיין הכרעה, דעמאלטס איז דא מחלוקת, מחלוקת מיינט נישט אז עס איז דא צוויי צדדים, אז עס איז דא צוויי צדדים, דאס איז די גאנצע וועלט, אין אלע זאכן אין די וועלט קען מען זען עס איז דא צוויי צדדים, עס איז דא שמאל דוחה ימין מקרב, אלע די סארט וועגן וואס מ'קען זעהן די צוויי צדדים. און די מחלוקת איז ווען מ'מאכט אלץ איין צומישעניש דעמאלטס ווייסט מען נישט קיין וועג ארויס. און די סוד, די סוד התורה אדער די סוד ה, וואס מ'רופט קו האמצעי אין לשון הקבלה, הייסט אז ס'איז דא א מכריע, דאס הייסט אז ס'איז דא עפעס א מין הנהגה, עפעס א מידה, עפעס א מידה אמצעית, מידה בינונית, וואס איז א וועג ארויס פון די אלע סארט מחלוקת, און די וועג ארויס איז אלעמאל. נישט סתם א נישט אהער און נישט אהין, ס'מיינט אז ס'איז דא אין דעם אמת'דיג א הכרעה, און על כל פנים ענדיג איך די שטיקל, דאס הייסט אויב מען דינגט זיך אויף שלום און מען דינגט זיך אויף דעם, איז טייטש אז מ'איז מחולק אויף די גאנצע מושג פון מכריע זיין, נישט אז מ'איז מחולק אז די הכרעה איז נישט ריכטיג אדער מ'איז מער אויף די זייט, און דאס איז זייער וויכטיג צו געדענקען די חילוק פון פלוגתא און הבדלה, הבדלה קען זיין א וועג פון שלום, אבער מאכן פון דעם, מאכן פון די טיילאכץ א מחלוקת, דאס איז שוין זיין מחולק אויף דעם אז ס'קען זיין א מכריע אויף דעם, עס קען זיין א סדר וואס האלט ביידע צוזאמען. די רמז וואס מען זעט פאר די מושג איז זייער שיין אין די פרשה, אז קרח לכאורה איז געווען מחולק אויף אהרן, יעדע איינער וואס לערנט זוהר ווייסט אז די סדר וואס די זוהר לערנט אלעמאל איז אז ס'דא דריי, די דריי קוקט אלעמאל די זוהר אלס די צוויי צדדים פון יעדע זאך, קענסט רופן ימין שמאל אמצע, חסד גבורה תפארת, און דאס איז אליינס, אהרן הייסט צד ימין, חסד, אהרן איז געווען עוסק בחסד, אוהב את הבריות. שמאל הייסט לוי, לויים הייסן מצד שמאל, לויים זענען די שומרי המשכן, זיי זענען די וואס היטן די גבולים, זיי זענען די וואס זאגן שירה, און שירה איז אלעמאל א התגברות פון צד שמאל, און די דרך אזוי דארף מען זייער פונקטליך ווען מען זינגט, ס'איז א סיין פון תשוקה פון גבורות, און משה, דאס הייסט ישראל, אויב ס'איז דא כהן לוי ישראל, משה איז טאקע געווען אויך א לוי, אבער באופן כללי כהן לוי ישראל, ישראל הייסט תפארת, ישראל איז יעקב וואס איז תפארת.

ואהרן מה הוא כי תלינו עליו, וואס דינגסטו זיך אויף אהרן, וועם דינגסטו זיך אויף, דינגסטו זיך אויף מיר? אזוי זאגט משה מ'זעט ווען ער איז מוכיח זאגט ער נישט, בזאת תדע, פאר קורח לפחות, שפעטער פאר די אידן איז יא א ראיה פון קורח, זאגט ער זאגט נישט פאר קורח בזאת תדע אז די אייבערשטער האט בוחר געווען באהרן, זאגט בזאת תדע אז די אייבערשטער האט מיך געשיקט, אנדערע ווערטער דו דינגסט זיך נישט אויף אהרן, דינגסט זיך אויף משה אדער אויף די אייבערשטער וואס האט געשיקט משה. אין אנדערע ווערטער זאגט ער פאר קורח, אזוי לויט אונזער נמשל וואס אונז זאגן, דו ביסט נישט געקומען דא דיך צו דינגען אויפן צד ימין, דו זאגסט קענסט וואלט לכאורה וואלט קורח האט זיך אנגעקוקט, איך בין צד איך בין א לוי, איך בין צד שמאל, איך בין מבטא אלעמאל די מידת הדין, א געוויסע עומק הדין, א געוויסע עומק האמת, איך קען נישט מוותר זיין אויף דעם, ס'איז מיין גאנצע זאך, יקוב הדין את ההר, און דער אהרן איז ווישי וואשי, ער מאכט א עגל מיט די ער.

מ'דארף די עבודה פון משא הלווים מ'דארף די עבודה פון שמירת הלווים די אלע עבודות הלווים דארף מען און דו ביסט נישט מחולק אויפן צד ימין דו ביסט נישט די צד שמאל וואס מחולק אויפן צד ימין דו ביסט די צד שמאל וואס איז מחולק אויפן אמצע דו ביסט מחולק אויף מיך אויף וואס איך בין מכריע איך בין דער וואס איך קום און זאג אז מצד שם שמים ומצד השם שלחני איז מאך איך א הכרעה צווישן די אלע זאכן איך קען באשטיין עס זאל זיין אהרן אויף איין זייט עס זאל זיין לוי אויפן צווייטע זייט און עס זאל זיין אינמיטן מיך וואס איך מאך א הכרעה צווישן דעם און דו וואס דו ביסט עומד אויף דיין צד שמאל און דו ביסט נישט ביסט נישט מסכים זיך צו מכניע זיין ביסט נישט מסכים צו ווערן א שמאל וואס איז אויך א חלק פון די גאנצע גרויסע מהלך אז ס'דא כאילו א קו אמצע אדער א כללות וואס איז כולל דו ביסט נישט מחולק אויפן צד ימין דו ביסט מחולק אויפן אמצע דו ביסט מחולק אויפן מושג פון שלום און דאס איז זייער א וויכטיגע לימוד צו לערנען און צו טראכטן עס אליינס א וועג סיי פון הנהגה און סיי פון דברי תורה עס איז וויכטיג לפחות פאר מיך צו געדענקן אסאך מאל און אונז לעבן אין א וועלט וואס איז מלא מחלוקת עס מוז זיין מלא מחלוקת כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם שוות עס איז נישט מעגליך אז ס'זאל זיין אז יעדעס יעדע מאל ס'דא א בית דין מוז דאך זיין א ימין מיט א שמאל מיט א אמצע א דריי דיינים אנישט איז דאך נישט קיין דיין אל תהי דן יחידי. און ס'איז אמת אז יעדע דיין מוז, זייער וויכטיג דאס צו געדענקען, אמאל מ'זעצט זיך אוועק מיט א שיעור מיט א קבוצה אידן אזוי איז ביי מיך די ציור און ס'איז דאס זעלבע ציור אין ביזנעס, זעלבע ציור איז אין אלע אנדערע זאכן, די מקום פון יעדע איינער איז צו זאגן זייער דעה, איך זאג נישט אז די מקום פון יעדע איינער איז צו זיין שטיל און צו אננעמען וואס יענער זאגט, דאס איז סתם גארנישט, די מקום פון יעדע איינער, אויב דו ביסט דו ביסט דער כהן דארפסטו זאגן די שיטת כהן, דו ביסט לוי דארפסטו זאגן שיטת לוי, דו ביסט ישראל דארפסטו זאגן שיטת ישראל, אבער די זאך וואס מאכט א מענטש שלעכט איז ווען ער איז מוציא עצמו מן הכלל. ווען ער מיינט אז זיין שיטה איז נישט טאקע מיין שיטה, עס דארף טאקע ווערן נשקל, מען דארף עס ארייננעמען ווען מען מאכט אן הכרעה, ווען מען מאכט אן הלכה למעשה וועט מען אוודאי מוזן כולל זיין אין די די צד א אין א געוויסע וועג, אבער עס איז פארט פון די גרעסערע פיקטשער, און איך מוז נישט איבערנעמען אלעס, מיר זענען אסאך מאל צוגעוואוינט אין זייער אסאך וועגן אז אויב איינער האט עפעס א געוויסע אמת, אויב איינער האט א געוויסע טענה, סיי עס איז א טענה אויף א צווייטן אין געלט, סיי עס איז א טענה אויפן צווייטן אין וויאזוי זיי זיך פירן סיי ס'איז א טענה אין א דבר תורה וויאזוי מ'זאל לערנען פשט, איך האב דאך א טענה איך ווייס דאך עפעס, דארף איך איבערנעמען? דארף איך זיין די רבי? וואס מהיכי תיתי ס'איז זייער זייער איך טראכט וועגן דעם זייער אסאך און זייער פראקטישע פונקט, מהיכי תיתי ס'קען זיין מ'דארף דיך אויסהערן, איך זאג נישט אז מ'זאל דיך נישט אויסהערן, ס'דא איינער וואס מ'דארף נישט אויסהערן בכלל, מ'דארף דיך אויסהערן, ביסט איינע פון די דריי דיינים וועם מ'דארף שוקל זיין, מ'דארף זיך פארנעמען, מעסט פארמעסטן מיט וואס דו זאגסט, אויב דארפסט אמאל, אמאל ביסטו עסטו בלייבן מיטן מודה זיין, דאס איז זיין גערעכט, אמאל מוז מען אביסל נעמען וואס דו זאגסט, אמאל.

אויפן צווייט אויפן ערשטן צד אז די שמאל איז מחולק אויפן ימין, נישט מחולק, דאס איז א לעגעטימע זאך אז מ'איז מחולק, ס'איז מחולק אויף די מושג פון הכרעה, ס'איז מחולק אויף די מושג פון שלום, נישט אויף די מושג פון ליצנות וואס יענער זאגט, אויף די גאנצע מושג פון שלום, ווייל דו פארשטייסט נישט אז דו ביסט א חלק פון די וועלט, ביסט נישט די איינציגסטע אויף די וועלט, ביסט א חלק פון די וועלט, דיין פלאץ איז צו זאגן וואס דו זאגסט, דיין פלאץ איז נישט צו זיין דער רבי, איז דא טאקע איינער, דאס איז אלעמאל זייער א איידעלע שאלה, ווער איז דער איינער וואס ער איז די מכריע, אוודאי דער מכריע האט לכאורה די גאנצע רעכט, איז אוודאי דער מכריע דארף זיין משה, מ'קען אויב איז וואס דא א מעגליכקייט אז א מכריע זאל זיין מליבי אז ער האט ביידע צדדים און צום סוף איז ער מכריע וואס ער וויל, דאס איז אוודאי נאך א וויכטיגע זאך וואס מ'קען לערנען פון פרשת קרח אז ס'וואלט געווען א טשענס, מ'דארף ווען מ'לערנט דאס אין אנדערע צוויי יאר צוריק מיין איך מער באריכות, ס'וואלט געווען א טשענס אז קרח זאל זיין גערעכט, דער איינציגסטע וועג וויאזוי מ'ווייסט אז ער איז נישט גערעכט איז מיט די גאנצע אם בריאה יברא השם, נישט אזוי פשוט צו זיין א משה רבינו כי לא השם שלח כי השם שלחני כי לא מליבי, נישט קיין פשוטע זאך.

אלעמאל זיין גערעכט, יא, דו האסט א צד, דו האסט א דעה, און עס מיינט נישט אז מען וועט פאלגן אלעמאל, נארמאל וועט מען פאלגן אלעמאל אויך נישט, מען וועט פאלגן די מכריע, אז אמאל מיך, אמאל דיך, אמאל א האלב און האלב, דאס איז דער שלום וואס איז דער עיקר התורה, וכל נתיבותיה שלום, שלום רב לאוהבי תורתך, און דאס איז אמת אין אלע. און דאס איז א זאך וואס איז אמת אין יעדע מדריגה, אין אינטעלעקשול מדריגה, און איך מיין אז אלעמאל אז אלעס איז תלוי אין די מדריגה, וויאזוי מען פארשטייט, פארשטייט די מקום, פארשטייט די מציאות, וואס וואס ס'מיינט אז איך האב א דעה, אז ס'מיינט נישט אז איך דארף זיין די איינציגסטע דעה, איך מיין נישט אז איך דארף איבערנעמען, דאס איז אויך אמת אין מידות, ס'איז אויך אמת אין די וועלט בפועל ממש, ס'איז אויך אמת אין בריאת העולם, אזוי ווי אונז טראכטן אם בריאה יברא השם, וואס די משה מאירי געווען ער זאגט אם בריאה יברא השם, ווייל ער איז מרמז אויף קורח, אזוי ווי רש"י איז מרמז און די מדרשים זענען מרמז. אז לויט דיין צד וואלט מען קיינמאל נישט געקענט מאכן די וועלט, ווייל די מים התחתונים זאגן אזוי, די מים העליונים זאגן אזוי, די יום זאגט אזוי, די לילה זאגט אזוי, און זיי זאגן טאקע גוטע זאכן, דאן זאלסטו פארשטיין אז גאנץ בריאת העולם שטייט אויף די מחלוקת שלשם שמים וואס איז סופה להתקיים, סופה להתקיים טייטשט סופה להביא לידי הכרעה, מיט אנדערע ווערטער ביידע צדדים סיי ביידע דיינים פון ימין און שמאל זענען מסכים אז דער דריטער זאל מכריע זיין, און דער דריטער זאל, און זיי פארשטייען אז זייער פלאץ איז נישט מער פון דעם. עד כאן איז זיכער איין איין וועג פון פארשטיין די סוגיא פון קורח די טענה אדער די דבר תורה פון קורח וואס קורח האט פארוואס ער האט געהאט א דבר תורה און וואס איז די און וואס איז די תיקון פאר דעם וואס איז די וועג נישט צו זיין דאונט בי לייק קורח אזוי ווי אונז פארשטייען הלכה למעשה. דא נאך א זאך וואס קומט ארויס פון דעם וואס איז אפשר מער קשה פון דעם. וואס אין פארשידענע ספרים הייסט עס לערנען ארויס פון די ענין די עיקר ענין פון קרח, מ'זאל נישט מחולק זיין אויף די רבי, חולק על רבו כחולק על השכינה, ס'שטייט נישט אין די גמרא ממש אויף קרח, שטייט אויף פריער וידבר העם באלהים ובמשה, אבער אסאך מפרשים האבן געלערנט אז דאס איז אפשר איינע פון די עיקר לימודים פון פרשת קרח. איך מיין איך מיין לערכנו אדער לדרכנו. אז עס איז א גרויסע שאלה, אונז האבן געלערנט קודם פריער פון א שאלה פון חברים אזוי ווי אז ס'דא צוויי חברים וואס לערנען איינער פון די צווייטע תורה און דארפן געדענקען די שלום וואס איז ביניהם די שמו של הקדוש ברוך הוא וואס איז שלום וואס איז ביניהם. ס'דא אבער אויך א הייעראקי אין תורה, ס'איז אויך נישט נאר לערנען מיט א צווייטער, אז איך זאג עפעס און דו זאגסט עפעס, אז איך האב א דעה און דו האסט א דעה און עס דארף א דריטער מכריע זיין, נאר ס'איז דא אויך דאס איך לערן פון דיך, און דו ביסט א רבי און איך בין א תלמיד, אדער איך בין א תלמיד און דו ביסט א רבי, ס'דא משה דער רבי, ס'דא קרח וואס דארף זיין דער תלמיד און ער וויל נישט זיין דער תלמיד, אנדערע ווערטער ער ווייסט נישט ווי אזוי צו זיין א ריכטיגער תלמיד.

מחייבים און זיין פון די מזכים כאילו עס איז אן אנדערע עולם איז פארקערט די גאנצע ענין פון שלום וואס די תורה איז שלום איז צו וויסן אז זיי זענען ביידע א חלק פון איין עולם און ס'איז דא אלעמאל א וועג פון מכריע זיין פון אדורכגיין פון די ביידע וועגן וואס דאס איז די הבנה וואס ס'דא כסדר. סיי פאר די הכרעה סיי בשעת די הכרעה סיי בשעת די מחלוקת אז עס איז נישט קיין עקסטערע וועלט עס איז אלץ א חלק פון איין וועלט דאס איז די שורש השלום און די זעלבע זאך ביי א רב און א תלמיד איז א וויכטיגע זאך צו ארויסהאבן אז זענען ביידע א חלק פון איין וועלט און ווען מען פארשטייט דאס נישט קען זיין פון דעם א חסרון א קשיא סיי מצד התלמיד און סיי מצד הרבי איך מיין באמת עס שטייט אין וישמע משה ויפול על פניו. איז מבואר אין די זוהר אביסל שפעטער. עס איז זייער א שווערע זאך צו טון, נפילת אפיים שטייט אז די אדם חשוב טאר נישט נופל זיין על פניו חוץ אויב ער איז בטוח שנענה. און די זוהר לערנט אז אלעמאל נפילת אפיים הייסט מסירת נפש למיתה, דאס הייסט גיין צו א געוויסע מקום המלכות, א געוויסע מקום פון א מקבל בלבד, אדער פון א תלמיד בלבד. און וואס דאס אליין איז א געוויסע וועג די פגם פון קורח, עס הייסט קורח דארף זיין דער תלמיד, אבער ער איז צו פיל פון א תלמיד בלבד, און וויבאלד ער איז א תלמיד בלבד קומט ער אן מיט קשיות, געוויסע גאר שטארקע קשיות, און קורח'ס קשיות זענען אוודאי געווען גוטע קשיות, נישט געווען קיין לץ, שטייט אז ער איז געווען א לץ, אבער נישט געווען קיין נארישע קשיות. נישט געווען קיין טיפש, קרח שפיקח היה, קיין שטותים, קיין נארישע, טיפשות האט ער זיכער נישט געזאגט. און וואס מיין איך מיט דעם הלכה למעשה? איך הייב אן פון הלכה למעשה און פון דעם וועט מען קענען אפשר פארשטיין די ענינים. וואס איז א תלמיד? א תלמיד איז אזא סארט מענטש וואס ווייסט נישט. דו ביסט א תלמיד פון משה, דו ווייסט נישט די תורה, משה גיבט דיך איבער די תורה. ביסט תלמיד פון יעדע איינע וואס נאר זיין פאקוס איז לגבי די חלק לגבי משה זענען יעדע איינע די שארפסטע לעוועל תלמידים וואס קען זיין, ווייל משה איז ממש די תורה, ער ברענגט די תורה פון תורה מן השמים, תורת משה, און אלע אנדערע זענען זירא לגבי די. ווי יעדע אנדערע רבי אין די וועלט ס'איז נישט ממש דא די זירא צו וואן, כ'ווייס דאך אוודאי אביסל, כ'האב דאך שוין געהאט א אנדערע רבי וואס האט מיר געלערנט אלף בית, יעצט רעד איך וועגן די לעוול, איז ממילא איז א גרויסע חילוק פון דעם, אין א געוויסע זין, זאגט טאקע אז יעדע חולק על רבו איז כחולק על השכינה, ס'איז כחולק על משה רבינו, אבער ס'איז נישט חולק על משה רבינו, אין אנדערע ווערטער די זעלבע זאך וואס ביי א נארמאלע תלמיד און א רבי קען זיין א געוויסע חסרון כבוד אדער א חסרון דרך הלימוד א ריכטיגע וועג פון לערנען פון א רבי. נישט די זעלבע זאך איז ביי משה רבינו, ביי משה רבינו ווען איינער איז חולק על רבו פון משה רבינו איז ער טאקע חולק על השכינה, יא ער איז טאקע חולק אויף די תורה, עס איז טאקע א כופר בתורה קען מען עס רופן, די ירושלמי און די רמב"ם האבן אפשר גערופן די קורח א כופר בתורת משה. אבער אין די לעוועל, דאס הייסט נישט נישט ווייל קרח איז געווען א אפיקורס אין אונזער סענס, אבער אויף די לעוועל פון משה רבינו איז די זעלבע זאך, איינער וואס ער דינגט זיך אויף, ער פארשטייט נישט ווי צו זיין א תלמיד וואס מיינט צו זיין א רבי, איז ער דינגט ער זיך אויף תורת משה. וואס איז די זאך פון זיין א תלמיד וואס וואס מען קען וואס קען עס רופן מפריד זיין צווישן די תלמיד און די רבי צופיל? מען קען עס זאגן פון ביידע צדדים, סיי פון די זייט פון די תלמיד און סיי פון די זייט פון די רבי.

קען מען דאך נישט קען מען דאך נישט לערנען און אויב די תלמיד איז לערנען געפינט זיך צווישן א רבי און א תלמיד צווישן די ריקוד און די דענס צווישן דאס איז די תלמיד איז אזוי מייצג אזא סארט זאך פון נישט וויסן און די רבי איז מייצג אזא סארט זאך פון יא וויסן. און ס'איז דא א ברידזש צווישן די צוויי, אין די ברידזש טרעפט זיך די לערנען אז די יא וויסן, די חיובי, די וואס די רבי ווייסט, אז עס גייט אריין אין די תלמיד, און די וואס די תלמיד, און מצד שני אויך די וואס די תלמיד ווייסט נישט, ווערט נכלל אין די וויסן פון די רבי, דאס הייסט אויב די רבי, לאמיר עס מסביר זיין פון ביידע זייטן, קודם פון די רבי, אויב די רבי וועט נאר זיין אזא וויסנדיגע מענטש, נאר עוסק זיין אין וויסן, נאר עוסק זיין אין. קאכן זיך אין דאס וואס ער ווייסט, נישט האבן קיינמאל די מצב פון ענווה, מצב פון שפלות, איז ווי גייט ער זיך קאנעקטן מיט די תלמיד? נישט נאר ער גייט זיך נישט קאנעקטן, נאר ער גייט אויך זיין א גרויסע, מ'קען עס רופן לא הקפדן מלמד, ס'דא די צוויי זייטן וואס איז דא, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד, א קפדן, פארוואס זיין ער א קפדן? איינער איז א קפדן ווייל ער ווייסט דאך שוין אלעס און ער ווערט און רעגט זיך, אזוי זע איך סאמטיימס, רעגט זיך פארוואס ווייסטו נאכנישט? איך בין א תלמיד פארוואס לערנסטו נישט? איך ווייס דאך שוין און איך בין דאך דא כולי, איך דאך וואטעווער, איך בין דאך דא מנכיח זיין די יא וויסן, די וויסנשאפט וואס איך האב, און ווען ס'באמפט אריין אין די אי ידיעה און די נישט וויסן און די עם הארצות פון די תלמיד שרייט אויפן תלמיד ביסט אן עם הארץ! נארמאל מען זאל הערן אזא מעשה, עפעס אזא ליטווישער ראש ישיבה שרייט אויף די עלטערן ביסט ענק צו זיין אלס עם הארצים! וואס דארף מען זיי אים צוריק ענטפערן?

תהליך, די פראסעס פון אויסלערנען אנדערע ווערטער דארף ליב האבן צו זיין א שטיקל תלמיד, ער דארף וויסן ווי אזוי נישט צו וויסן, און ווי אזוי צו האבן די סבלנות, די היפך פון א קפדן מלמד, וואס פון דעם קען ער אויסלערנען א צווייטן, דאס הייסט ער קען זיין אז אויס א מצב פון נישט וויסן, און ער כולי וכולי אין די זעלבע צייט וואס ער לערנט עס אויס לערנט ער אליינס, הגם אפשר ער ווייסט שוין די תוכן, אבער די חיות לערנט ער אליינס, און די חיות פון די נישט וויסן פון די תלמיד איז אים מחיה, און ער זאגט ער קען איבער זאגן די זעלבע זאך טויזנט מאל, אויב פאר די טויזנט מענטשן אדער טויזנט אנדערע וואכן אפילו איז נישט קיין חידוש איז נישט קיין חידוש פאר זיך פאר יענער איז עס א חידוש ווער זאגט אז מ'דארף אז איך בין די זאך ס'דאך א פשוטע זאך יא אסאך מאל זעט מען א איינער אז מ'גיט שיעור ער וויל נישט איבערזאגן נאכאמאל זאגט איך האב שוין געזאגט די שיעור נו די עולם האט עס אבער נישט געהערט וואס וואס ווער זאגט אז דו ביסט די זאך די ביסט דער קענער, אויב די אויב די ענין איז די נאלעדזש, די יא וויסן, איז אוודאי די ביסט דער זאך, פארוואס זאלסטו זאגן צוויי מאל די זעלבע שיעור? אויב די ענין איז די עולם זאל לערנען, אויב אין אנדערע ווערטער אויב די קענסט זיין א שטיקל די עולם, די קענסט זיין שטיקל זיין די תלמיד, די קענסט זיין א נישט וויסער אויכעט, דעמאלטס איז יעדע מאל א נייע שיעור, ווייל זיי לערנען א נייע זאך, ס'איז א נייע לימוד, ס'איז א תורה חדשה. און דאס איז מצד די רבי. די זעלבע זאך מצד די תלמיד. ס'איז דא אויך א ביסל א פארקערטע סכנה אבער כ'מיין אז ס'קומט ארויס פון די זעלבע פראבלעם פון מפריד זיין צווישן די וויסער און די נישט וויסער, צווישן די רבי און די תלמיד. די תלמיד איז אזא סארט נישט וויסער, ער ווייסט נישט. אבער ער דארף זיך קענען ווערן א וויסער. אוודאי אין א געוויסן אמאל איז דא זרוק מרה בתלמידים. יא, ער זאגט דו לערנסט נישט, דו קענסט נישט. די רבי דו ווייסט ער קען לערנען. דו קענסט אויפהערן צו זיין נאר א נישט וויסער. דו קענסט אנהייבן צו זיין א וויסער. און דו טוסט עס נישט. אדער ביסט פויל און אזוי ווייטער. אבער א תלמיד קען אמאל זיין א מחוצף, דאס איז דאך די גאנצע, קרח איז די אב טיפוס די ארכיטייפ פון א חוצפה'דיגע תלמיד, ס'איז א תלמיד וואס איז האט נישט קיין תלמיד שאינו הגון יא, ס'איז א לומד תלמיד שאינו הגון, וואס איז א תלמיד שאינו הגון? האט זיך זייער שטארק באליבט אין די סטעיט פון זיין דעם מקשן, האט זיך זייער באליבט אין דעם מצב, אז איך ווייס נישט, אין אנדערע ווערטער איך האב אסאך שאלות, איך האב אסאך קשיות, און ער קומט צו משה'ן ער פרעגט אים זיינע קשיות, היתכן און דאס, היתכן יענץ, היתכן אהער, היתכן אהין. און דאס איז אוודאי דער תפקיד פון דער תלמיד, תפקיד פון דער תלמיד איז צו פרעגן קשיות, ער איז דאך דער נישט וויסער. אבער אויב ער וויל עפעס לערנען דארף ער דאך קענען אויך האבן די יא וויסער, דארף ער דאך קענען תוך כדי דיבור, תוך כדי מעשה של לימוד, ווערט ער דאך א יודע, ווערט ער דאך א וויסער. דאס קען זיין אז דאס מיינט דער משה צו זאגן, המעט מכם, דו ביסט דאך שוין א לוי, אין אנדערע ווערטער, מאך דיך נישט אזוי קליין. ביסט נישט אזוי קליין. ביסט דאך אויך א שטיקל רבי, אדער אזוי ווי א רבי קען זאגן פאר זיין תלמיד, פארוואס פרעגסט מיך אזויפיל קשיות, די תירוץ אויף די קשיא ווייסטו דאך שוין אליינס, מ'האט דאך שוין נעכטן געלערנט. נישט ווייל איך האב דיך געלערנט, ווייל דו וועסט, דו קענסט דיך שוין אליינס לערנען דאס, און ווען דו האסט א געוויסע שאלה קענסטו דאך זיין א חכם און מבין מדעתו, אסאך מאל איז דאך דא נאך א זאך וועגן א רבי מיט א תלמיד וואס איז פראקטישע זאך, איך האב געזען ר' אברהם אבולעפיא האט א פירוש אויף פרשת קרח, ווי ער זאגט אז קרח האט געוואלט משה רבינו זאל אויסזאגן סודות און ער האט געהאלטן אז עס איז נישט ראוי.

פירוד וואס דער רבי בלייבט אלעמאל דער רבי און תלמיד בלייבט אלעמאל דער תלמיד, אויב אויב דער תלמיד וועט נישט קיינמאל ווערן קענען פארשטיין אליינס אן דער רבי זאל אים דארפן זאגן, זאל זיין א חכם און מבין מדעתו, וועט ער קיינמאל נישט גארנישט לערנען, ס'איז דאך א קומט ארויס פון די זעלבע זאך, ממילא סאמטיימס איז דא א תלמיד ווען ער קומט פרעגן דער רבי נו און זאג מיך קלאר, גייט זיך דער רבי ארויסדרייען אז ער גייט נישט זאגן קלאר, פארוואס זאגט ער נישט קלאר? ווייל ער וויל אז, ער ווייסט אז דו ווייסט די תירוץ, און ער ווייסט אז דו ווייסט די תירוץ מכח וואס דו האסט, וואס ער האט דיך אויסגעלערנט, און ער וויל נישט דיך צונעמען די כח צו זיין א רבי, ער וויל נישט דיך צונעמען די אפשרות, און ער וויל נישט זיין, ער וויל נישט טשעינדזשן דיין, ער וויל נישט זאלסט זיין נאר א תלמיד, ער וויל נישט דו זאלסט אלעמאל זיין דער נישט-וויסער און איך זאל זיין דער וויסער, דאס איז זייער א נישט קיין גוטע סטעיט, דאס איז א סטעיט וואס איז גורם אליינס די מחלוקת, איז גורם די מחלוקת פון די תלמיד אויף די רבי, וואס דעמאלטס איז שפעטער זאגט ער, די רבי האט דאך געזאגט עס איז נישט געלונגען, די רבי האט, פון ווי האט די רבי עס גענומען, אלע מיני זאכן וואס ווען מען קוקט אן די רבי אלס דער וואס, נאר דער וואס געבט די שטעמפל אויף זאכן, נאר דער וואס געבט די סמכות, נאר דער וואס מען קען זיך אויף אים אנלאנען, האט ער אזוי געזאגט, נישט דווקא די דזשאב פון א רבי אז מען זאל זיך אנלאנען אויף אים.

זייער גוט, דו האסט א קשיא דארף מען לערנען. דו דארפסט נישט שטיין אזוי מיט דער קשיא. א קשיא האט א תירוץ אויך, מ'וועט וויסן וויסן די תירוץ און זאגן א תירוץ. עס איז דא תירוצים, עס איז דא לימודים פון קטורת, עס איז דא לימודים פון בוקר ויודע השם, עס איז דא לימודים פון פרח מטה אהרן, עס איז דא לימודים פון תבלע האדמה את פיה, ס'איז דאך אלץ לימודים פון תירוצים וואס אונז לערנען אויף די שאלה פון משה. אויב דו ווילסט נישט זיין דער וואס איז, איז אויך א רמז וירדו חיים שאולה, שאולה איז א לשון לשון פון שאלה. יא א שאול איז א פלאץ וואס ס'איז נאר דא שאלות, און אוודאי שאלות איז די בעסטע זאך. ס'מוז זיין א שאול, די וועלט שטייט אויפן שאול, כאילו אויב דו שטייסט אז פתחה האדמה את פיה מאכט קומט אונטן די שאול, ס'הייסט יעדער איינער אונז אלע שטייען אויפן שאול. אבער אויפן שאול דארף מען קענען פון די שואל ווערן א משיב, מ'דארף קענען טרעפן די תשובה, מ'דארף קענען שטיין אין די פלאץ וואס ביידע ווערן צוזאמען וואס ס'איז דא שלום צווישן עולם העליון און עולם התחתון ס'איז דא שלום צווישן א רבי און א תלמיד ס'איז דא שלום צווישן ימין און שמאל דאס איז די גאנצע זאך פון די תורה וואס מ'קען האבן אזא סארט שלום און מ'דארף יהי רצון אז מ'זאל קענען האבן די שמחת התורה און האבן די חירות התורה די חירות התורה וואס איז נישט נישט סטאק אין איינע פון די צדדים נישט סטאק אין שרייען אז ער איז גערעכט. נישט סטאק אין זיין א וויסער, נישט סטאק אין זיין א נישט וויסער, נישט סטאק אין זיין א מקשן, אויך נישט סטאק אין זיין א תרצן, דאס אויך האט משה רבינו נישט געטאנצן גלייך צו זאגן א תירוץ, האט זיך מיישב דעת געווען, ויפול על פניו מיינט האט זיך טאקע מחבר געווען צו די נפילה על אפיים הייסט אין דעם אין די מלכות אליינס הייסט ווער ווייסט דעיס איז געלערנט אויף א תלמוד און דארט האט ער געטראכט צו טרעפן א וועג פון ארויס פאר קורח און אזוי ווייטער מען זאל קענען לערנען בשמחה און בחשק ובטוב לבב